אזוי ווי מארגן אינדערפרי גרייט מען זיך צו גיין פראטעסטירן אויף וואשינגטאן די סי, וויל איך מאכן א שטיקל אויפקלערונג וואט דיס איז אלל עבאוט. די מעשה איז אזוי, דער שאפראנער שייגעץ, דער שאפראנער רב, דער גנב וואס ער גנב'ט אפ די גאנצע שטאט, ער האט זיך אריינגעלאזט אין שמוציגע חברה, ער האט זיך איינגערעדט אז ער האט איבערגענומען דאס בענקל פונעם שאפראנער רב וואס איז געווען א גרויסער קנאי, מוז ער אויך זיין א קנאי, ער כאפט אבער נישט, אז ווען ער טוט אן שאפראן רב'ס דעם אלטן שאפראן רב'ס שיך וואלט עס עהם נישט געפיט, עס איז צוויי אנדערע מענטשן, ער איז א לאו לייף א גארנישט, דער היינטיגער א געלט גנב, געהאט א גוטן קאפ, ער קען שרייבן דעם רבי'נס חידושי סוגיות. שוין וועגן דעם האט אים שאפראן רב גענומען כאטשיג עס איז געווען א שמוץ אן די גאנצע פעמילי, עניוועי, הנה כבר היה מה שהיה. יעצט, איך געווען יעצט א מיטינג. דער משוגענער קלאר, דער וואס איז נעבעך א חסר דעה, האט אנגעהויבן צו פארפירן מיט די רבנים אז מען דארף גיין אויף וואשינגטאן ווייל יעצט קומט ביבי נתניהו. יעצט קלאר, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וועל דיך אויסלערנען וויאזוי אלע משוגעים ארבעטן, נחום ראזענבערג ארבעט אזוי, און דער פרעזידענט טראמפ ארבעט אזוי, אונז האבן א סיסטעם וויאזוי אונז ארבעטן. קומען אמאל אריין אין א משוגעים הויז, זעהט ער ס'איז שטיל, ס'איז זויבער, פרעגט ער דעם סייקייטריסט וואס איז דאס, זאגט ער דו מיינסט יעדער ווארפט דא פאטס און פענס א גאנצן טאג? נא! יעדער האט נאר א וועג וויאזוי ער טוט זאכן וואס מענטשן האלטן אז ס'איז נישט גוט. יעצט דער טראמפ איז אזוי ווי יעדער מענטש, איך האלט אויך אזוי, איך האב אים אינדארסט מ'זאל פאר אים וואוטן, אונז, ווען די עס מיר טרעטן אויף די הינער אויג גייט עקספלאדירן א באמבע. אז עטץ גייטס אויף וואשינגטאן צו רעדן קעגן ביבי נתניהו גייט טראמפ ענק אזוי דערלאנגען, ער גייט נישט נאר דעם עמבעסי אריבערטראגן אויף ירושלים, נאר ער גייט אריבערטראגן דעם ווייט האוז אויף ירושלים, עטץ קענטס נישט די מינע מענטשן, דאס איז אזא ספעשל מינע מענטש, גוט משוגע אבער ער האט א סיסטעם, ער ווארפט נישט פאטס ענד פענס. איך האלט אז מ'טאר בכלל נישט גיין יעצט פראטעסטירן, ס'איז נישט דא וואס צו פראטעסטירן, וואס פראטעסטירסטו? מ'זאל צושפארן די מדינה? האסט וואו צו לייגן די זיבן אכט מיליאן מענטשן וואס וואוינען דארט? האסט נישט, סאו וואס וואס טוסטו יעצט? מ'נעמט בחורים אין מיליטער, כ'האב שוין מברר געווען, כ'האב שוין געזאגט אין די פריעריגע האטליינס, מ'נעמט נישט, ס'איז ליגנט, מ'נעמט נאר ווער ס'וויל גיין. ס'דא אויף די בלאגס איז דא אינטערוויוס פון חיילים פרומע און חיילות מיידלעך, מען פרעגט זיי זאג מאל מען האט דיך געצווינגען צו גיין אין מיליטער? זאג לאכט זי, ס'איז געווען פרייד, איך וויל האלטן א לאנד, און דא איז ווי עטס פירסט דעם עולם שולל. איינער פון די טעמים פארוואס אידישקייט האלט זיך נישט ביי אונזער עולם, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קומען דאווענען יעדן טאג יעדן שבת אבער זיי גלייבן נישט אין גאט, ווייל דער גראבער חזר עזריאל גליק האט אונז אראפגעפירט פון וועג. ער איז געקומען געבן קוואדערס און ס'איז געווען א יער טו טאוזענט און דער רבי האט נישט געלעבט און ער איז געקומען זאגן אז דאס האט אלעס דער רבי געבענטשט. פרעגט א יונגעל ס'איז דאך דא א יער טו טאוזענט זאגט ער דער רבי האט געהאט א ווייטן בליק. ס'איז א גוטער דזשאוק אבער דאס מאכט אז די קינדער זאלן נישט גלייבן מער גארנישט וואס דו האסט געלערנט. דאס האט מען זיי געלערנט אז די תורה איז פון הימל ווילן זיי דאס אויך נישט גלייבן. דו האסט געלערנט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ווילן זיי דאס אויך נישט גלייבן. וואנס דעי לוז האט די אמון, די טראסט, אין דעם ווער ס'לערנט מיט זיי, קענסטו שוין לערנען וואס דו ווילסט. און דאס האט אויך געהאט צו טון מיט אלע מלמדים חזירים, זיי האבן געלערנט קדושים, קדושים, שובבים, יוי, דער אייבערשטער שלאגט מיט א שטעקן, שובבים, זרע, זרע לבטלה. עטץ האטס געמאכט די מערסטע מכשיל געווען די קינדער אין די חדרים איז געווען די מלמדים. סאו וואנס דעי לאוסט די טראסט אין יו, יור פינישד. סאו יעצט האט מען אנגעהויבן א נייע זאך. מען האט אנגעהויבן אז מען נעמט יונגלעך אין מיליטער, וואס איז שקר, מען נעמט נישט בכפיה, ס'נישט אמת. ס'האט מיך אפגעקאלט איינער פון די הויפט פון ארץ ישראל, פון, כ'וויל נישט זאגן פון וועלכע ארגענעזעישן ווייל ס'קען זיין ס'איז נישט איינגענעם אז ער רעדט מיט מיר, איך בין דאך אין חרם, זאגט ער הרב ראזענבערג דאס וואס איר זאגט האבן מיר אונז געהאלטן איז אומגערעכט, און אונז האבן מיר אויך געהאלטן אז מ'דארף נישט צורייסן אז מ'שיקט א בחור זאל זיך קומען שטעלן אין מיליטער, מ'דארף אים געבן א טשענס ער זאל קענען זיך שטעלן, און נאכדעם געט מען אים א פטור, און אונז זעמער אוועק צו דעם חסר דעה שרול האגער פון ארץ ישראל, אונז זעמער אוועק צו אלע רבנים האבן געזאגט דאונט דא איט. בקיצור זיי האבן אלע געזאגט ס'וועט גיין אזוי ווי ביז יעצט, זיי האבן אויפגעקלערט די רבנים, מען נעמט אים נישט, מען וויל נאר ער זאל זיך שטעלן, איז למעשה איז געקומען דא א חסר דעה, דער מאכט נעבעך נישט קיין פרנסה קלאר, ער האט זיך באקלאגט פאר איינעם אז זייט דעם נחום'ס האטליין קען ער גארנישט קיין אקציע דורכפירן, און מען דארף אנהייבן צו גיין אויף וואשינגטאן ווייל ביבי קומט. וואס האט דיר ביבי יעצט געטון אז דו גייסט יעצט אויף וואשינגטאן? וואס ווילסטו פון אים? ער זאל צושפארן די מדינה? ער גייט עס נישט צושפארן, ער איז נישט ביכולת עס צוצושפארן, ווייל ער האט נישט וואו צו פלאצירן די אלע מענטשן, קוק וואס ס'איז געווען, מ'האט סיריע באמבאדירט, די גאנצע וועלט האט זיי געמוזט אננעמען, און ס'וואלגערט זיך נאך איבעראל, סאו וואס ווילט עטס יעצט פון אים? עטס ווילטס אים אנמאכן א שטינק? נאו פראבלעם, העי דער טראמפ'עט ענק אזוי האמפע טעראמפע באצאלן, אזוי ווי האט ער געזאגט דער מרדכי לייב טירנאוער, דעם רעבנ'ס נאנטסטער מענטש, זאגט ער, רבי, איך בין געקומען מיט די מיט די אלטע קאר, ס'איז געפארן האמפע טעראמפע, און די רעבעצין איז דארט געזעסן, זי האט מיך געוואלט מפתה זיין, היהיהי, געוואלט זאגן מפייס זיין, נו דאס איז געווען דעם רעבינ'ס תלמידי חכמים, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, יעצט איז געווען א מיטינג אנפאנג וואך אז מ'זאל מאכן א אקציע אין וואשינגטאן, מ'עט צאלן בחורים טיקעטס מ'עט פארן מיט די באסעס, ביי די וועי איך וואלט אויך געפארן, אפשר צאלט עטץ מיר אויך א טיקעט, כ'וואלט אויך געפארן אויף וואשינגטאן. נעמטס מיט דעם וואלדמאן אויך, דער וואלדמאן וואס האט געוואלט אין דאלער סטאר אין מאנראו צאלן דרײַ הונדערט דאלער פאר א גויטע, אין וואשינגטאן דא אסאך בתי זונות, עניוועי איז מ'עט גיין פארן אן אקציע מ'עט פארן, רופט זיך אן דארט א רב בתמימות, וואסער אן אקציע נחום ראזנבערג שרייט ס'אלעס שקר, שרייט ער נחום ראזנבערג איז א ליגנער זאגט ער זאגט יענער רב ער איז טאקע א ליגענער, אבער כ'וויל אייך זאגן איין זאך, דער עולם גלייבט אים מער ווי פאר אונז, ס'איז א מציאות, ווען ער האט געזאגט מ'זאל נישט גיין אין מאנהעטן פראטעסטירן איז מען נישט געגאנגען, מ'האט געכאפט אפאר בחורים וואס האבן נישט געהאט וואס צו טון, ס'איז נישט קיין ערנסטקייט מער, דער עולם לאכט, דער עולם פרעגט זיך אויך נאך, רופט זיך אן אן אנדערער רב, דו ווייסט אז איר זענט גערעכט, ווילאנג דער נחום זיצט נאך אויפן האטליין און רעדט יעדע וואך צוויי און דריי שעה און דער עולם זיצט און הערט אים האט ער געווינען, שרייט הערשל קלאר, איך בין נישט ענקער בהמה אומזינסט. געטוהט. טאמער ער טוט קומען אויף וואשינגטאן איז גוט, און ווען נישט, געב איך אויף די מערכה. הערשל, דו האסט קיינמאל נישט געטארט האלטן א מערכה, דו און יצחק שטערן, די אלע זענען שקצים וואס האבן אראפגעברענגט כלל ישראל. זיי האבן אראפגעברענגט יעדן בחור פון אמונת השם און פון אמונת צדיקים, און פון אלע וואס איז געשריבן געווארן. זיי האבן אראפגעברענגט אלע מענטשן. די בחורים גלייבן היינט נישט אין איין ווארט וואס שטייט אין ויואל משה און על הגאולה ועל התמורה. און אפילו נישט אין די שלש שבועות. פארוואס? ווייל זיי האבן געזען ס'האבן זיך געדרייט ארום דעם גרויסן שיינעם טייטלבוים האבן זיך געדרייט אזעלכע שמוציאנעס אז מ'גלייבט היינט גארנישט. עניוועי, איז געווען אן אסיפה מ'גייט פארן אויף וואשינגטאן. יעצט איך וויל ענק זאגן פערזענליך, אויף וואשינגטאן איז נישט קיין פלאץ א בחור זאל פארן. טאמער האט מען געזען דא אין פארטי סעווענט סטריט איז געווען דאכצעך מיר פירסט עוועניו געווען א טאפלעס באר און בחורים זענען ארויס געגאנגען זיי האבן געוואלט געדארפט גיין אין טוילעט און זיי האבן געזעהן ווי די פרויען סערווירן אן א ברא סערווירן זיי געטראנקען אין א טאפלעס באר איז זענען זיי ארויס געקומען ר' נחום קום קום קום קום זאג איך קינדערלעך איך ווייס וואס דאס איז גייטס נישט אריין דארט זאגן זיי אונז מוז מען דאך גיין אין טוילעט ווי זעמער דא אינמיטן מאנהעטן א יאר צוויי שפעטער האבן מיר געמאכט א פראטעסט האט מען צוגעשטעלט דזשאניס מען האט צוגעשטעלט טוילעטס. און דאס איז נישט בייגפאלן די אלע חכמים פון סאטמאר? איר האט דאך נישט קיין נארמאלע פירער. עניוועי, איז געבליבן אז ער האט זיך גענומען שרייען, דאס איז דאך איין כח אלא בפה. יצחק שטערן שרייט, און דער פערלמוטער, שמעון ישראל פערלמוטער, דער וואס איז א שותף אין די רציחה מיט פון דעם שטארק, א גנב, א גזלן, ליגנערס, און זיי נעמען זיך שרייען. סאו יעצט וועט מען גיין שלעפן די בחורים אויף וואשינגטאן? רחמנא לצלן! וואשינגטאן איז א צאמקום פון די גאנצע וועלט, און אין יעדע צווייטע קארנער איז דאך דא א ביי זונות. עפעס א ביי זונות א געי באר וואס די ווילסט מען טאר נישט לאזן די בחורים גיין פראטעסטירן ביקאוז דו וועסט געווינען כווייס נישט וואס דו וועסט געווינען כ'האלט אז מען פראטעסטירט פאר גארנישט עניוועי באט לאמיר זאגן דו וועסט געווינען אז מען וועט נישט נעמען בחורים אין מיליטער דערווייל האסטו גענומען דא די בחורים האסט אויסגעשמדט האסט אריינגעטראגן אין אלע ג' קליפות הטמאות ס'איז געווען א גאנצע דיבעיט ביי די רבנים און זיי האבן געשריגן נחום ראזענבערג האט אונז אונטערגעברענגט און דאס האב איך געוואלט. איך האב געוואלט דו זאלסט קומען מיטן אמת. איך בין אויך ברוגז אז מ'נעמט מיידלעך אין מיליטער געצווינגענערהייט. נאר איך בין געווען דארטן צוויי יאר צוריק און פאר א יאר. איך רעד צו אלע מיינע וויזשניצע חברים, זיי זאגן מיר קלאר, מיינע טעכטער ווילן גיין אין מיליטער. פרעג איך פארוואס? זיי זאגן ס'איז זייער פשוט, זיי קענען נישט קריגן קיין דזשאב, קיינער נעמט נישט איינעם וואס איז נישט געגאנגען אין מיליטער. ווייל מ'וועט זאגן, העי, אויב ביסט נישט געגאנגען שיצן דאס לאנד, איך האב יא געשיצט. און חוץ פון דעם זיי פילן זיך מער עדזשוקעיטעד, ס'איז דא אסאך וואס זיי ווערן נורסעס, צו ווערן א נורס קאסט דארט זייער אסאך געלט, דארט באקומסטו עס אומזינסט, באקומסט אן עדזשוקעישן. ביי פארס אז מ'האט גענומען? נאו סאטש ענימעל, דערווייל נאך נישט. נאר דאס איז אונזער סיסטעם, אונז זעמער ליגנערס און בלאפערס און שקרנים. ר' וואלף גענוט האט מיר געזאגט, נחום, אין מארעמאריש אין סיגעט איז געווען אזאלעכע ליגענערס אז ווען איך וואלט נישט געוואוינט דארט דרייסיג יאר פון מיין לעבן וואלט איך געזאגט ס'האט נישט עקזיסטירט אזא שטאט ווי סיגעט מארעמאריש ווייל כ'האב זיי אלע געקענט דאס ליגענט איז געווען דאס וואס האט די שפראך פונעם גאנצן שטאט סאו פארקויפטס אונז נישט מער די באלאוניס הערשי קלאר זאל קומען און נעמען בחורים מיליטער פארט די וואשינגטאן ווילסט מאכן א טריפ אויף וואשינגטאן נאו פראבלעם נעם צען באסעס לאמיר אלע ישיבות פארן אויף א אויספלוג אויף וואשינגטאן, טראג אריין די בחורים דארטן ווי ס'עט זיין טאפלעס בארס, טאפלעס בארס מיינט אז די פרויען וואס זיי סערווירן די וויסקי גייען אן קיין ברא'ס, נע נעם מיט דעם זלמן עפשטיין ער קען אנכאפן די פיטמאות ער האט ער האט עקספיריענס ער האט שוין נאך צוואנציג יאר צוריק צו פופצן יאר צוריק האט ער שוין אין איטאליע געכאפט א שיקסע שבת נאכמיטאג, וואס כאפן א שיקסע כאפ איר זונטאג וואס עפעס שבת שבת קודש? אה כ'האב פארגעסן, ושמרו בני ישראל את השבת איז די ראשי תיבות ביאה, דעמאלטס דארף מען מאכן די ביאת מצוה, רחמנא ליצלן, און עטס אונז פארקויפן אידישקייט, די רעבע זכרונו לברכה האט יא געהאלטן נישט געהאלטן, עטס א באנדע משוגעים מטורפים אנדרייערס, די רעבע איז געשטארבן איז די גאנצע זאך געפאלן אויף אפאר שקצים'דיגע הענט, און דאס איז זייער דעינדזשערעס. עט די ענד אוו די דעי איטס נאט גאוינג עני פלעיס, סגייט נאר צוריק צווועגס, גייט מען נעמען בחורים אויף וואשינגטאן, עטס האטס א רעכט צו נעמען בחורים און זיי נאך איינרעדן פאר די מאמעס זיי גייען מקדשי שם שמים, זיי גייען זינדיגן מיט זנות, זיי גייען זעהן וויאזוי די וועלט זעהט אויס ווי טמא זי איז, און יעצט וועל איך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, סאיז דא אסאך אזאלכע מדריכים לערנען מיט אינגעלייט ווייסטו הלכות ביאה, כאילו דער אינגערמאן ווייסט נישט, עניוועי, אבער לאמיר גיין צו די זאך. צווישן די מדריכים איז דא זייער אסאך וואס זיי לערנען זייער פאלש, און נאכדעם איז דא מדריכים וואס רעדן דירעקט מיט די פרוי, אבער עס האט מיר דערציילט איינער, איך וויל נאכנישט זאגן קיין נאמען ווייל איך האב נאך מיט יענעם אליינס נישט גערעדט, איך האב נישט קאנפראנטעד, ס'איז דא אויך ס'איז דא אסאך אנדערע, ס'איז נישט נאר איינער, ממילא וויל איך נישט איינעם ארויסרופן און ער זאל זיין כאילו דער איינציגער, ס'איז ליידער דא אסאך אזאלכע וואס זיי לערנען מיט חתנים און מיט יונגעלייט. האט מיר איינער געזאגט, איך נעם זיבעצן טויזנט דרייצן הונדערט און פיר טויזנט דיסקלעימערס, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, נאר דאס אז די אינגעלייט לערנען זייער פאלש, און די מדריכים רעדן זיך דורך מיט די פרויען פנים אל פנים אין פראנט פון זייערע מענער, פון דעם האב איך שוין גערעדט אסאך מאל, און דער חסרון איז, ימח שמם וזכרם, ווייל זיי מאכן אז די אידישע טאכטער זאלן נישט האבן קיין טראפ אמונה אינעם אייבערשטן און אין זיין תורה. דאס איז די תורה? ס'איז תורה? א פרעמדער מאנספערזאן וואס ער איז נישט איר מאן, ער איז נאר א מדריך. כ'וועל אויספרעגן א פרוי, זאג מיר וויאזוי ער'ט אריין אין דיר, האסט געפילט ס'האט זיך אויפגעריסן, אפילו דאס מיר וועלן איינרעדן אז דאס האט צו טון מיט הלכות דם בתולים, ווייל ס'ווענדט זיך צו איז אריין צו נישט, האט מען קודם געדארפט דעם אינגערמאן אויסלערנען אז טאמער ס'גליטשט זיך אים ארויס זאל ער זיך אפווישן, ער זאל גראד נעמען די בדיקה און זען צו ס'איז. געווארן אביסל בלוטיג צו נישט, און ס'דא אסאך וועגן וויאזוי מען טוט עס, און פרעגן די פרוי וויפיל ווייען זי האט געהאט. און ווי טיף דער מאן איז אריין. וואטעווער מ'האט דיך אויסגעלערנט, צו מ'האט דיך אויסגעלערנט פאלש צו נישט ווייס איך נישט, אבער וואטעווער מ'האט דיך אויסגעלערנט האט דאס צו טון צווישן דיר און דיין ווייב. די גמרא זאגט אז די אידישע טעכטער זענען אזוי צניעות'דיג אז זיי זאגן מגידות פתחי נידה לבעליה, דאס איז די נס פון חנוכה, זיי זאגן די ראובן דארטן וישמע ראובן ויצילהו די פתחי נידה איז נאובאדי'ס ביזנעס, ס'איז די ביזנעס צווישן מאן און די פרוי, און די זעלבע איז די דם בתולים, וויאזוי ער איז אריין, וויפיל ער איז אריין, דו זאגסט עס פאר דיין מאן, און דיין מאן פאר אלע די גוטע יאר גייט צום רב און ער רעדט זיך מיט אים דורך, און אז די רב וויל זיך אויסרייבן דעם פיפיק בשעת ער פרעגט דיך אויס פונקטליך זאל ער עס טון, באט דאונט געט יור ווייף אינוואלווד אין דיס, טראג נישט דיין ווייב אריין צו א רב ער זאל רעדן, מיך האבן אנגעקאלט שוין אפאר מאל פרויען, און איך האב עס שוין געזאגט אויפן האטליין, נאר יעצט הער איך אז ס'איז געווארן ממש א שרעק. א שרעק פון שרעקלאנד קען זיצן א אינגערמאן וואס ער הייסט משמרת הצניעות, איך האב דאך שוין געזאגט די וואך אויפן שיעור וואס משמרת הצניעות איז, מ'האט גענומען א אינגערמאן, מען האט אים אנגעהאקט די ביינער ווען ער איז געפארן אויף די שווייץ, און מען האט אים אריינגעלייגט דראגס אין זיין רענצל ווען ער איז געפארן אויף אוקריינע. שעים אן יו אל, דאס איז סאפראנאוויטשן'ס מסתמא שטערט משמרת הצניעות אדער גאר די עדה הערס אבער כ'מיין אז סאפראנאוויטש איז דא אינוואלווד. איז דא איינער אזאלכע יונגעלייט וואס זיי רופן זיך מדריכים? דארף זיי האבן א רעכט צו פרעגן א פרוי דען צו ער איז אריין מיטן פיפיק אינגאנצן צו נאר אנגערירט? דאס איז אזוי מניוואליש אז דאס וואס די גמרא זאגט אז זיבעציג יאר גוטס דרייט זיך אויף שלעכטס דאס איז דאס מניוואלעס. דו נעמסט א אידישע טאכטער מיך האבן אנגעקאלט פרויען, איך האב געמיינט ווען די ערד עפענט זיך מיר זינק איך איין, איך זאג ענק באמת בנאמנות קיין ליגענער בין איך נישט, ס'איז א מניוואלישע האטליין וואס איז נישט קיין ליגענט, ס'האט מיר געזאגט א פרוי נאכדעם וואס איינער האט מיך דאס אויסגעפרעגט א רב גראדע מער מיט אן ערנסקייט, האב איך געזאגט אויב דאס איז גאט'ס תורה זאל ער עס צוריק נעמען אויף סיני, איך וויל עס נישט וויסן, זי האט אויפגעהערט צו האלטן טהרת המשפחה ביז צום היינטיגן טאג שוין אזוי פיר פינעף יאר, און זי זאגט איר מאן אז דו ווילסט געב מיר א גט, איך קען נישט גלייבן אין אזא תורה. ווי מעג מען נעמען א מאן וואס איך קען אים נישט און זאל מיך אויספרעגן פונקטליך וויאזוי איז אריין די וועדזשיינע און וויפיל איז ער אריין? א פרוי וועט דיר זאגן וויפיל זי איז אריין, זי קען עס זאגן פאר איר מאן, כ'האב געפילט דו ביסט נאר געגאנגען פון דרויסן, אדער דו ביסט אריין געגאנגען אין די קלעטערע עס איז דארט דא א שטיקל גריבעלע, אדער דו ביסט אריין געגאנגען אין די וועדזשיינע. דעטס ווערי סימפל, א פרוי זאל דיר דעס ענטפערן. דאס איז רעגולער אביוז. אזאנס צו טוהן לעצטנס? איך הער ס'איז ממש א שרעק, יעדער ענדזשויעט זיך. עטס וועטס נאך הערן? ליסן מארק מיי ווארד, עטס וועטס נאך הערן ווי די רבנים רייבן זיך אויס בשעת זיי פרעגן די פרויען די אלע שאלות און די מענער. דער לאנדסבערגער חזר, איך זעה ער גיבט א הכשר, כ'בין דורך היינט א סטאר האב איך געזעהן ער גיבט גאר א הכשר אויף עפעס א בעיקערי צו ווי. אויף לי עוועניו. דער חזיר האט געזאגט פאר א פרוי כ'האב גענומען א האטעל, מ'וועט אראפגיין מארגן, איך וועל דיר ווייזן פונקטליך וואס דאס הייסט אריינשטופן אינעם לאך, און זי איז געווארן זייער דערשראקן, זי האט אנגעקאלט איצעלע פימפע, און וואסערע א רשע דער איצעלע פימפע איז, האט ער עס אפגעשטעלט, מען האט אים ארויסגעווארפן, נאר היינט איז ער געווארן ער געבט גיטין. ס'נאך בעסער, ס'א בעסערע סעקס סטארי, מ'הערט ס'אויס פינעף צען שעה, און מ'טשארדזש גרויס געלט, און מ'רייבט זיך אונטערן טיש יעדער זאל זעהן, און נאכדעם זאגט מען אקעי מ'גייט זיך גט'ן, און איידער זי ווערט א פנויה זאגט ער פאר איר העי העלא אפשר קען מען האבן אן אפוינטמענט דאס איז שוין נישט קיין אשת איש, איר זאלט וויסן דאס אלעס וואס כ'האב געווארנט אז די רעבעס און די מלמדים שטופן אין די מחילה פאר קינדער און זיי שטופן אין מיידלעך, האט ער זיך יעצט מברר געווען ס'איז אמת, איך זאג ענק נאכאמאל עטץ ברענגטס אונטער א אידישע טאכטער זאל זיך עקלען און נישט וועלן האלטן קיין טהרת המשפחה? איר ווייסט מיט וואסערע צניעות דאס מוז ווערן גערעדט? איך האב גערעדט אמאל מיט א רב, זאגט ער מיר, מיר האבן עפעס גערעדט אין ענין, זאגט ער, איך בין א רב אין די שטאט, איך האב אונטער מיר איך ווייס פיר פינף הונדערט פרויען, אין לעבן האב איך מיך נישט אויפגעשטעלט צו זאגן א שיעור אפילו אויף הלכות נידה. ווייסט וואס דאס מיינט? דאס ברענגט אראפ גאט מיט זיין תורה מיטן הלכות נידה אין דר'ערד אריין. דא איז געווען דער לאנדסבערגער רב דער אלטער, דער פון יוז סטריט, דער אלטער לאנדסבערגער רב פלעגט זיך אויפשטעלן אונטער א מחיצה און וויינען, ממה נפשך, אויב דו קענסט נישט קוקן די פרוי אין פנים, רעד נישט צו מיר. און וואס איז דאס געוויינעכטס? זאג, הלכות נדה איז א געוויינעכטס? הלכות נדה איז א לימוד, הלכות תשובה איז א געוויינעכטס? איר זענט דאך אזוי צעדרייט און קראנק אין קאפ, און דער אמת איז דער לאנדסבערגער דער פריעריגער איז געווען א פארפוילטער שייגעץ, קודם איז ער קיין רב קיינמאל נישט געווען, לאנדסבערגער בסך הכל איז געווען א די פי לאגער. נאר איך בין אמאל געגאנגען אין די גאס, כ'וויל נישט זאגן ווער יענער איז געווען, און ער איז געקומען אנדרייען דעם לאנדסבערג, איך הער זאגן אז איר האט געזאגט אז די פאפא מקווה איז נישט קיין כשר'ע קוואל, איך בין א סאטמארער אינגערמאן, איך וויל וויסן צו כ'זאל עס נוצן צו נישט, זאגט ער עם, יא איר קענט עס רואיג נוצן, זאג איך, מען זאגט דאך נאך אין אייער נאמען אז ס'איז פסול, זאגט ער, ניין, מען האט מיר געצאלט געלט איך זאל דאס זאגן, איך ארבעט דא פאר די התאחדות אברכים, און מען צאלט מיר יעדער אינגערמאן געבט עם א דאלער, און דאס איז זיין אינקאם, א פארפוילטער שייגעץ. דאס איז נאך געווען דער טאטע. דערפאר האט ער צוגעשטעלט א זון וואס ער איז א סורר ומורה, ער גייט נאכלויפן נאך פרויען. ס'מוז זיין א סיסטעם צו דעם, און נאר פרויען מעגן טיטשן א פרוי. זעסטו, איך זאג אויפן האטליין אויך אסאך זאכן, פרויען הערן עס, זיי זאגן מיר אבער זיי ווערן נישט אפענדעד, ווייל אין די ערשטע צייטן האב איך מורא געהאט אז אפשר מאך איך יצא שכרו בהפסדו, ווייל די סאטמארע חיות האבן געזאגט ער ברענגט אונטער אידישקייט. האבן מיר פרויען געזאגט ס'איז נישט ריכטיג, ווייל די שיעורים וואס איר געבט, קען קיינער נישט געבן אזוי ווי איר, א פרוי קען עס נישט אזוי מסביר זיין, קען נישט מסביר זיין וואס הייסט אריינשטופן יענעם אין תחת, איט דזשאסט דאזענט ווארק, און נאכדעם איך זאג דאך אזא זאך וואס דאס איז נישט פערסענעל צו מיר, ס'איז נישט צו איך רעד צו עפעס א פרוי און איך זאג פערסענעל פאר איר, צו איך זאג א דרשה און פֿופֿציק פרויען זיצן און איך רעד פערסענעל, איך רעד בדרך כלל וואס ס'גייט פאר, אבער איך רעד נישט פערסענעל, דא איז א פערסענעל זאך הלכות נדה, די הייבסט אן צו בלוטיגן און די הייבסט אן צו פלעקן, דאס איז נישט פערסענעל, דאס איז אזא זאך וואס. ס, יו נאו, יעדע פרוי באקומט עס, אבער אז דו הייבסט אן צו רעדן אז דיין מאן איז אריין מיטן אייווער און ער איז געלעגן אויף דיר, די די אלע קוועשאנס פעלן נישט אויס, ער איז געלעגן לעבן דיר, ער איז געלעגן אויף דיר, און וויאזוי ער האט זיך געריבן אפאר מאל אריין און ארויס, דו פילסט אז דער גאנצער אייווער איז אריין, פון ווי ווייסטו צו דער גאנצער אייווער איז אריין צו נישט? זי האט דאך יעצט ערשט חתונה געהאט, דו רעדסט דאך נישט א פרוי וואס האט שוין ארומגעטרענט וואכן און חדשים, און בכלל ווי קומסטו דיך אריינצומישן אין דעם, דער מאן דארף דיר דאס איבערגעבן. איך וויל ענק זאגן רבותי אונז גראבן מיר א קבר און אונז גייען מיר באגראבן חלילה די תורה, ניין דער אייבערשטער וועט נישט לאזן, מ'וועט באגראבן אלע רבנים, וואטשטס ענק צו, מ'האט יעצט ווידער געכאפט א רב, מ'האט נאך א רב געכאפט, רבותי די רבנים וועלן אראפגיין אין היסטערי אזוי ווי דתן ואבירם מיט די צוויי הונדערט און פופציג מענטשען וואס האבן זיך געקריגט אויף משה רבינו עטס זענטס דר'ערד ליגערס. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך און ס'איז זייער וויכטיג איך קען מיך נישט איינהאלטן איך מוז רעדן איך וויל ענק זאגן נאך א זאך די אלע וואס זיי טוהן די פאלשע עבירות אזויווי למשל די מדריכות מיט די אנדערע, די האבן נאך א זאך, זיי האבן ליב צו רעדן מיט די פרוי, און זיי פילן זיך סעקסי, און די פרוי גיבט זיי ארויס אירע אינערליכע פילינגס, האבן זיך גענומען לעצטנס צו ארבעטן אויף די פרוי, זאגן פאר די פרוי, אויב דו ביסט מיד, ביסט געקומען פון א הייסע מקווה, ס'איז זייער הייס, צו ס'איז פרייטאג צו נאכטס, ביסט נישט באקוועם, מ'מוז נישט וואוינען דעמאלטס ביינאכט, ס'איז גענוג א האג און א קיש, חיות רעות, ווי קענט עטס אזוי רעדן, א האג און א קיש מאכט אים א קישוי אבר, און ער קומט צו צו זרע לבטלה. נאכדעם זאגט מען זיי נאך א זאך, מוזט נישט האבן יעדע יאר א קינד, ס'איז נישט געפערליך, מ'קען נעמען מעדעצינען, אה, ס'איז דאך דא נאר א שיעור וויפיל קינדער מ'דארף האבן, און ס'איז א חורבן וויאזוי מ'לערנט די ווייבער, ס'איז ממש א חורבן, דו מוזט נישט וואוינען יעדן ליל טבילה, און דו מוזט נישט דאס און דו מוזט נישט יענץ, אונז האמיר גענוג פראבלעמען צוזאמצוהאלטן כלל ישראל אין אזא פינסטערע וועלט. שטעל דיר פאר אז אונז דארפן נאך האבן אז אונזערע מחנכים לערנען אויס די ווייבער, און זיי לערנען עס נאך אויס דיירעקט, און זיי זאגן זיי דו מוזט נישט וואוינען ביי ליל טבילה, און מען מוז נישט האבן אזויפיל און אזויפיל קינדער. איך וויל ענק פרעגן א זאך, דאס האט דער דברי יואל געמיינט? אויף דעם האט מען אים געדארפט ראטעווען פון היטלער'ס מלחמה ער זאל צוריק אויפשטעלן דאס אידישקייט אז דרייסיג יאר נאך זיין פטירה זאל מען זיין ממש א מסית ומדיח אויף יעדע זאך וואס שטייט אין די תורה? דאס איז געווען דער גליק הייסט? נאכדעם לערנט מען די ווייבער אז מען דארף נישט גראד מאכן א קינד, מען דארף קודם זיך פארשטיין און דורך קענען דעם מאן, פארשטייט זיך מען דארף אויסטאפן אלע זיינע אברים און זי זאל אויסטאפן זיינע, ער זאל אויסטאפן אירע, מען דארף זיך קענען, ס'איז דאך א פלגא דגופא, מען האט, מען האט יעצט באקומען א האלבן גוף, דארף מען זען וואס פעלט מיר, וואס האסטו מער, און דאס קומט צו צו. זרע לבטלה, נאכדעם זאלסט וויסן איין זאך, א בחור ער זינדיגט זרע לבטלה מוז שוין דער אייבערשטער מוחל זיין ווייל ער האט נישט געהאט קיין ווייב, אבער אז ער געט דיר א ווייב און דו גייסט זינדיגן מאכט עס אן א חורבן א שריפה אין שטוב, איש ואישה שכינה ביניהם, טאמער ס'גייט אוועק די י' פון די איש און די ה' פון די אישה ווערט אש און אש און ס'ווערט א פלאם פייער און דאס איז די סיבה פון די אלע גיטין. זאגט מען דו דארפסט נישט גראד מאכן א קינד, דו זאלסט קודם אויספראבירן, זאלסט קודם ווערן אטרעקטיוו און ליב צו אים, צו כדומה, יו נאו, אויב אונז האלט מיר שוין דארט זעמער אונז פיניש. און יעצט זאל איך זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען א אסיפה אויכעט די וואך, איצעלע פימפ האט אויפגערופן הערשל קלאר האט אים געפרעגט וויאזוי קען מען מאכן א אסיפה אן א דעם וואס די התאחדות זאל אונטערשרייבן, זאגט הערשל קלאר הער אויס, דו הערסט אמאל אויס נחום ראזענבערג? פארקערט. נחום ראזענבערג זאגט ס'איז נישט דא קיין התאחדות, ס'איז א באנדע בלאפערס, ס'איז א קראנקער משוגענער ווי איצו, א רשע וואס האט אלץ אלע יארן אונז פארפירט, דעטס אלל איט איז, און היינט וויל מען נישט זיין אונטער דיר, אונז זעמער אליינס פירן. און זאגט איצו איך האב שוין נישט קיין כח, איך בין אלט און קראנק, מען האט אים ארויסגענומען אדערן פון די פיס, מען האט עס מסתם געלייגט אין הארץ, איך ווייס נישט וואס מען האט מיט אים געטון, נאר וואס מען האט מיט אים געטון איז געווען צופיל, ווייל דער רשע וואלט שוין געדארפט פייגערן אסאך יארן צוריק. אבער עניוועי, מ'האט שוין ארויסגעשטעלט צעטלעך מ'פארט אויף וואשינגטאן, און איצעלע פימפ זאגט ער האט זיך שוין נישט קיין כח צו קריגן, איצעלע, ווען איך האב געמאכט כשר'ע מקווה'ס און דו האסט געשריבן אז ס'פסול האסטוך יא געהאט נאך כח צו קריגן? דארפסט דיך שעמען, דו גייסט אריין לבית עולמך אין דיין קבר אריין, דו'סט ליגן מיט די רבנים מ'עט שרייבן הרב איצו גליק, כ'וויל דיר זאגן איין זאך, איצו, איך האב אויף דיר נישט קיין שום מין באווייז אז דו ביסט געווען א טשיילד מאלעסטער, כ'האב פון קיינעם קיינמאל נישט געהערט, כ'האב געהערט ביסט א גנב, א שייגעץ, האסט גענומען שוחד, אלעס, אבער טשיילד מאלעסטעישן האב איך נישט געהערט. אויב מ'עט שרייבן אויף דיר הרב, עט פאלן א חשד האסט געוואוינט מיט דיין טאכטער, ס'עט פאלן א חשד, כ'ווייס נישט צו דו האסט אפילו א טאכטער, אפשר האסטו נאר זין. ס'וועט פאלן א חשד אז דו האסט געשטופט מיט דיינע קינדער און קען זיין וועגן דעם זענען זיי אלע אפגעפארן. ס'וועט פאלן א חשד אז דו האסט געוואוינט מיט דיין שוועגערין. כ'בעט דיך א טובה, שרייב נישט הרב, שרייב יצחק גליק. שוין, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. יעצט, איך זאג אלץ א דזשאוק אז חיים משה'ס זון ליפא האט געזאגט אז דו ווייסט טאטע ווען דו עפענסט פסח תקוה מיט צוואנציג יאר פריער וואלט מיר אונז געווען נארמאלע קינדער און ווען דו עפענסט עס פערציג יאר פריער וואלסטו געווען א נארמאלע טאטע אבער ס'נאר א דזשאוק עניוועי. ס'האט מיר יעצט דערציילט איינער אז ער האט, זיין טאטע האט אנגעהויבן צו נעמען עדיוקעישאן קאורסעס, ווייל ער האנדלט מיט צוריקגעבליבענע קינדער, איך ווייס פונקטליך, קיצור ער האט אנגעהויבן צו טאטשן זיינע פילינגס, נישט חלילה טאטשן מיט די הענט, און דאס א זאך וואס מ'האט ביי אונז קיינמאל נישט געלערנט, ווייל די היטלער געליטענע מלמדים האבן צוגעזען אזויפיל ברוטאליטי אז זענען געווארן משוגע, איך האלט זענען אלע געווען משוגע. טו א סערטען עקסטענט. על כל פנים וואס מ'דארף טון איז. אין דעם דעם דזשענערעישאן וואס ס'קומט, מ'דארף אנהייבן צו לערנען די קינדער וויאזוי איך טו יענעם וויי און פארוואס איך זאל אים נישט וויי טון, און די אלע וואס גייען היינט פאר ספעשל עדס אפילו פאר טיטשינג קאורסעס לערנט מען די זאכן, און ס'איז זייער וויכטיג. למעשה איז איך האלט אז ס'וואלט געווען זייער וויכטיג ווען א אינגערמאן האט חתונה אזוי ווי ער דארף לערנען הלכות נידה, און אזוי ווי ער דארף לערנען זאכן וואס ס'זענען וויכטיג נאך די חתונה, דארף מען אנהייבן צו מאכן דא אזאלכע קאורסעס, ס'איז דא בוקס אויף דעם. ס'דא טיטשערס, ווען מ'זאל וועלן וואלט מען געקענט עס מאכן, יעצט פאר טיטשערס איז דא אזאלכע פראגרעמס, און ברוך השם מ'פייט, און ס'איז שוין כמעט היינט נישט דא א ישיבה וואס קען אויפפיקן א יונגערמאן און זאגן גיי ווער א טיטשער אדער א מלמד, און מ'פייט נאך ווייטער אויכעט ער זאל מוזן דורכגיין א דעגרי. נאר וואס, ס'דויערט צייט, ס'אזוי ווי יעדע זאך, משכב זכור איז אויך געווען מותר לכתחילה, נאר ס'האט געדויערט א ביטערע פייט. אבער איך האלט א יעדע טאטע און יעדע מאמע דארף גיין לערנען אזא קורס, ביקאוס טאמער גייען זיי לערנען אזא קורס קענען זיי האבן הצלחה אין אויפברענגען זייערע וואוילע קינדער, טאמער נישט זאלן זיי אויפברענגען נאכאמאל א היטלער געליטענעם סעקאנד דזשענערעישאן, דעטס אלל. און איינמאל זיי ברענגען אויף א נארמאלן דור וועלן מיר אונז זיין זייער נארמאל. קוקטס למשל אין ארץ ישראל זעצן זיך אראפ בחורים מיט יונגעלייט מען האט עס אויפגעברענגט דא א משוגענער אויערבאך האט עס אויפגעברענגט אז זיי זאלן גיין מלחמה האלטן, פאר וועם האלטסטו מלחמה? דו ווייסט אז דו האלטסט נישט קיין מלחמה פאר קיינעם, ווייל די מיידלעך און די בחורים וואס ווילן גיין אין מיליטער פייפן זיך אויס אויף דיר. איז אויף וועם האלטסטו מלחמה? דו האלטסט מלחמה ווייל דיינע נערוון קענען נישט איינרוען. וועגן דעם זאג איך, מען זאל מאכן א בעיסבאל געים, א פוטבאל געים, א סאקער, א טעניס, אזוי ווי מען האט אפגעדינגען דארט אין די סיטי פיעלד, זאל מען עס איינמאל אפדינגען, ס'זאל זיך שפילן סאטמאר אגענסט פאפא, איטס נאטינג ראנג. ס'איז געווען אפאר משוגעים זיי האבן איינגעטיילט פארן עולם, אז מ'טאר נישט מאכן קיין ספארט. למשל ס'איז דא אזא יצחק שטערן, דעם וואס מ'האט אים געברענגט פון ענגלאנד, ער איז די מנהל פון וועווערלי, ער איז א חזיר, ער רעדט מיט בחורים וועגן קישוי אבר, ער רעדט ארגער ווי מיין האטליין, בחורים האבן מיר שוין געזאגט אפאר מאל, זיי פארשטייען נאר וואס ער רעדט ווייל זיי קענען מיין האטליין, זיי ווייסן אז ס'מיינט נוולות, ער פרעגט צו ווערט דיר הארט דארט, ער וויל נישט ווייזן ווי. געזאגט, א חזיר פון די ערשטע קלאס, נאר וואס, זאליקא האט פאר אים מורא, און זאליקא קלערט, זאל ער באגראבן גאנץ כלל ישראל, אבי ער זאל זיצן אויפן בענקל. און דאס איז אן עוון פלילי וואס דא גייט פאר. אויב דאס איז די בעסטע בעל מחנך וואס זאליקא קען אהערשטעלן, קען ער צושפארן די מוסדות אויך. די חברה זענען חזירים פון די ערשטע קלאס. יעצט דער יצחק שטערן האט אמאל גענומען א איד אין לונדון, יענע איד איז דורכגעפאלן, ער איז געגאנגען מיט א גויטע, עס איז נישט אזוי ארג ווי יצחק שטערן, ווייל יצחק שטערן גייט אויכעט מיט בחורים, ווען ער געט זיך אויס זיין. סעקשועל דיזייער מיט אויספאמפן דעם בחור אדער אים אריין שטופן אין תחת ווייל ער קען נישט ער האט פארלירן זיין דזשאב סאו געט ער אויס דעם סעקשועל דיזייער אין רעדן מיט בחורים פרעגן ס'קומט דיר עפעס ארויס א ווייסע זאך דו חזיר דו. ווען בחורים האבן עס מיר פארציילט האב איך נישט געגלייבט האב איך געזאגט איך וויל זאלסט קויפן א פעדער און איך וויל זאלסט אים ריקארדן בחורים האבן אים ריקארדעד סאו האב איך עס געלאזט הערן עטליכענע דיפרענט ווערזשענס וואס ער האט. געהאט. נאר וואס, אזוי ווי סעקשועל אביוז, מ'האט געקענט טון וואס מ'האט געוואלט, יעדער מלמד האט געשטופט אין תחת און האט געשריגן כ'האב גארנישט געטון. דאס זעלבע ער אויך, דער יצחק שטערן. דער יצחק שטערן פירט אונזער גאנצע אידישקייט, און ער פירט די גאנצע מערכה קעגן די ציונים. און אז עטס ווילטס וויסן, טראגטס אים צו א גוטן סייקיאטריסט פאר א גוד איוועליועישן, וועט עטס זען אז ער איז א נערוון קראנקער. ער איז געהעריג א נערוון קראנקער. ער זעט אויס אויכעט, אזוי מיט דעם שטערנדיגן קוק, דאס איז סקולענער רעבנס משפחה. און אונז לאזמיר זיך פון יעדן משוגענעם, און דאס איז זייער נישט גוט. אונז דארפן אויסדרייען אונזער גאנצער חינוך ס'זאל גיין מיט פילינג. שטאטס מ'זאל טאטשן א בחור ביים פופיק, זאל מען אים טאטשן זיין הארץ, זיין נשמה, אבער נישט פיזיקל. מ'זאל רעדן מיט, מ'זאל אים זאגן ווי פיין ער איז, און ער האט געמאכט א גוטן דזשאב זאל מען זאגן ער האט געמאכט גוט. די איינציגע קאמפלימענט וואס מ'האט באקומען אין סאטמאר גאנצע אלע יארן איז געווען ווען מ'האט געקענט ווארפן אייער אויף בן גוריון. חוץ דעם האסטו גארנישט, האסט געמעגט זיין די בעסטער בחור, האסט געקענט קענען דאס בעסטע לערנען, אז דו ביסט נישט געגאנגען אין פראטעסטן, דו האסט נישט געווארפן אייער אויף די זיבעטע גאס, אזוי ווי ר' ליפא פרידמאן פלעגט זאגן, די אייער אויף סעווענט עוועניו איז נישט געמאכט צו ווארפן אויף גאלדע מאיר. און דאס איז געווען א חינוך? זיי ציילן א מעשה אז זיין זון, רבי ליפא'ס זון, דער עלטערער, געווען א מרה שחורה אין סאטמאר, איז האט געוואלט פארן אויף סאטמאר אינדערהיים, האט אים ר' ליפא געזאגט ביסט נאכנישט גרייט. ניין ביסט נישט גרייט. איין טאג איז געווען אין שול דארט ווי ער האט געוואוינט, איך ווייס פונקטליך ווי רבי ליפא איז געקומען פון, בקיצור איז האט ער געהערט אז זיין זון האט דערלאנגט א פראסק פאר אן אלטן איד אין בית מדרש, זאגט ער אים יעצט ביסטו גרייט צו פארן אויף סאטמאר, און דאס האט מען אונז אויסגעלערנט אלע יארן, מען איז אריבער דעם ים האט געדארפט אלעס פארגעסן די שדים האבן נישט קיין שליטה אריבערן ים, מען האט געדארפט אויפמישן דעמאלטס א נייעם פעידזש, היינט וועט שוין זיין זייער שווער. איז במילא בעט איך די אלע מלמדים, ס'איז דא אזאלכע ספרים וואס זיי לערנען איידלקייט, מידות, מוסר ספרים, ס'איז דא וואס זענען מער קבלה'יש געשטימט, ס'איז דא וואס איז מער יראת עונש, ס'איז דא וואס זענען אזוי זיי רעדן צום הארץ, למשל א ספר ווי אורחות צדיקים, למשל אזא ספר מסילת ישרים, ס'ברענגט ארויס דעם אינערליכן געפיל פונעם מענטש, און אויף דעם דארף מען זיך שטארק פארלייגן. איך גיי כסדר אין בתי חינוך, כ'מיין איך גיי נישט אריין, איך גיי איך רעד מיט די מנהלים און איך רעד אויכעט מיט די מלמדים, איך האב זיי אייביג געזאגט, די פעקט וואס עטס דארפטס גיין צו נעמען קורסעס צו זיין א מלמד איז אז זאלטס פארשטיין דאס יונגעלע, יו העוו טו בי עיבל טו טאטש היז הארט, היז נשמה, און דא האט מען עס אויסגעדרייט, מען האט געטאטשט דעם פופיק און מען האט אים אריינגעשטופט, ס'איז שעימעוול וואט ווען אן. וויפיל מאל זעצט זיך א טאטע אראפ מיט אן אייגענעם קינד אויסצופרעגן וואס ס'גייט אין חדר, נישט ווייל ס'אינטערעסירט אים, דזשאסט טו קערי א קאנווערסעישאן, די קינד זאל זעהן אז די טאטע האט א פילינג אין זיין חינוך און אין זיין קענען און אין זיין לערנען, ווען נישט האט ער דאך טאקע נישט צו וועם צו רעדן. דאס ענין פון אבות על בנים איז וועגן דעם געשטעלט געווארן, אז דער וואס האט עס געמאכט האט געזעהן אז א טאטע קען זיך אפגעבן מיט א קינד, טון אסאך, איינמאל אין דריי וואכן פינעף מינוט, און דאס איז אמת, ליידער, ס'איז א גרויסער אמת, איז ער געגאנגען האט ער געמאכט כאטש יעדע וואך מוצאי שבת זאל מען זיך צוזאמקומען און לערנען מיטן קינד, ס'איז זייער א גוטע איידיע, די זאך איז אז א טאטע האט קיין עין הרע זיבן אדער אכט אדער ניין קינדערלעך, דארף מען דאס מאכן איינמאל א נאכט מיט א קינד. זונטאג מיט איין קינד, מאנטאג מיט א צווייטן, מיט דעם וואס מען מאכט עס דארט איינמאל א וואך, מוצאי שבת, נע, דעטס ריעלי נאט, ס'איז נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג קיין עין הרע, יעדע קיין עין הרע משפחה איז געבענטשט מיט אסאך קינדער. יעצט כ'האב געוואלט איבערגעבן א מורא'דיגע זאך, די רבנים געבן איבער אז איצעלע פימפ די התאחדות האט ארויסגעשטעלט צעטלעך מ'זאל גיין, כ'האב דאך ענק נעכטן געזאגט אז מ'האט נישט געפרעגט איצעלע, איז בקיצור, איצעלע זאגט אזוי, מ'האט אמאל נישט גערופן א רב צו א חתונה, ס'א גביר האט אים נישט גערופן, דער רב איז געווען זייער פארשעמט, אבער ער איז געגאנגען עניוועי, מ'האט אים געפרעגט מ'האט דיך דאך נישט גערופן, זאגט ער אזוי, העט נאר וויסן דער מחותן אז איך בין געקומען דא נישט גערופן, און אז כ'וועל נישט קומען העט די גאנצע שטאט וויסן אז מ'האט נישט גערופן דעם רב. סאו איצעלע פימפ אינמיטן די נאכט אור ליום ג' קען זעהן אויף די צעטלעך ער גייט אויכעט די התאחדות גייט אויכעט איך וויל ענק ווייזן וואסארא דזשיפסי ארגענעזעישן די התאחדות איז אן אלטער קראנקער מענטש וואס ער האלט עני טאג פארן פייגערן איצעלע גליק פירט עס און ער האט עס געפירט ווען ער איז געווען שטארק אויכעט אבער ער האט אלץ געהאט א הארץ אטאקע ער האט געהאט זיינע צרות און דער שייגעץ געט אונז הכשרים אויף אלע זאכן וואס מען עסט און מען טוט אן תפילין אויף וואס דו ווילסט, כ'האב ענק געזאגט ער האט אמאל אויפגעפיקט א טרעקטער טרעילער פון ציצית וואס איז געקומען פון טשיינע וואס האט בכלל נישט געהאט קיין ציצית נאר שטריק, ס'איז געווען שטאטס ציצית שטריק און די און קיינער האט עס נישט געוואלט אויפפיקן ער האט עס אויפגעפיקט, איך וויל ענק זאגן און דא זעמער די גרויסע קנאים יעצט זעמער ביזי אין ארץ ישראל, סרויל סרויל שמואל הערטס אויס מיט די בעלאוני זאלט עטס אויפהערן. עטס זענטס פינישט מיט אלע אייערע זאכן? נאר וואס, מען דארף צוזאמשטעלן נייע הכשרים. יעצט למעשה האב איך ענק געוואלט זאגן פארטס געזונטערהייט ענד אינדזשויטס יור סעלף, אינדזשויטס די רייד, אינדזשויטס וואשינגטאן, באט רימעמבער וואן טינג, מאניקע לעווינסקי איז שוין היינט איבער פערציג, זי איז שוין באלד א באבע, און ס'מער נישט פאר ענק, און זי איז שוין נישט דארט אויך נישט, סאו דזשאסט קיעפ אן אייערע משוגעת'ן, דעטס אלל.